א גוטן ערב שבת טייערע אידן, פרשת תרומה. נאך א וועג פון רעדן פון די פראבלעמס פון די וועלט, אדער פון די ריזען פארוואס די זאכן וואס מענטשן טרייען צו טון אויף די וועלט, איז צו רעדן וועגן. זיך נעמען אין די הענט אריין וועגן מאכן א חשבון הנפש, וועגן לעבן מיט א חשבון, לעבן מיט א סדר, מאכן סדר. עס איז דא נאך א וועג, אין אנדערע ווערטער, אזוי ווערן זאגן ס'איז דא די איין שאלה אויף די וועלט, מה יעשה אדם ויחיה? נאך א וועג פון זאגן די שאלה איז, מה יעשה אדם ויעשה סדר בחיים שלו? וויאזוי מאכט א מענטש סדר אין זיין לעבן? וויאזוי מאכט א מענטש סדר, אין אנדערע ווערטער, ס'דא אזויפיל זאכן וואס זענען זענען ארומגענומען מיט זו א וכיוצא פון די חושך וכו' דאס איז א גמ', יעדער איינער האט אזויפיל זאכן וואס גייען פאר אין זיין לעבן, וואס גייען פאר סיי אין זיין אינערליכע לעבן און זיין דרויסענדיגע לעבן, און אסאך מאל ווען מען רעדט וועגן זיין א צדיק אדער אנהייבן צו טון צו די זאך, רעדט מען וועגן מאכן סדר, אמאל אין א שפראך וואס די מוסר ספרים רופן דאס חשבון הנפש. כאילו, נארמאל לעבט א מענטש אן א חשבון, ער לעבט אן א סדר, ער לעבט, ער גייט פון א זאך צו א צו א זאך, פון פון איין גירי צו א צווייטע גירי, העלא מאטי, ער גייט ער גייט פון איין פון איין פראבלעם צו א צווייטע אדער פון איין תאווה צו א צווייטע, אדער פון איין צורך צו א צווייטע, עס איז נישטא קיין עס איז נישטא קיין סדר, עס איז כאילו זעט נישט אויס אז ס'איז דא עפעס א מענטש ביהיינד די גאנצע זאך וואס. וואס ער מאכט אלעס געשעהן, ער ווייסט נישט, ער ווייסט נישט מאין באת ולאן אתה הולך, האט נישט קיין, נישט קיין קלארע סדר, און א גרויסע זאך, א גרויסע וועג פון זאגן די גאנצע, די גאנצע מעשה פון דער מענטש וואס וואס ער טרייט צו טוהן, איז טו סעי אז מען דארף מאכן א סדר, מען דארף מאכן חשבון הנפש הייסט עס, מאך א חשבון, זעץ זיך אוועק, ווי זאגט די גמרא, לחשוב, בואו ונחשוב חשבונו של עולם, מאך א חשבון, חשבון הייסט א מאטעמאטיק, יא. ס'הייסט נארמאל איז די וועלט עפעס מורא'דיג צומישט, ס'איז א מורא'דיגע, ס'איז נישט א חשבון, ס'איז פארקערט פון א חשבון, ס'איז נישט מושלים ביצרם, ס'איז די די זאכן זענען מושל אויף אים, ס'הייסט ס'האט נישט קיין חשבון, ס'לעבט, ס'לעבט זיך אין א דיפאלט, ס'גייט, ער גייט נאך, ער גייט, ס'גייט נישט מיט א חשבון, ס'איז כאילו אזוי ווי איינער האט א. האט א א ביזנעס, ער ווייסט נישט וויפיל געלט ס'קומט אריין, ער ווייסט נישט וויפיל געלט ס'גייט ארויס, נישט דאס איז א וועג וואס מ'קען פירן א ביזנעס, ווייל אמאל קען מען פירן אז ס'גייט גוט, מ'דארף רעדן וועגן דעם, אבער נארמאל ווען עס קומט אריין א נייע מענעדזשער אין א אין א ביזנעס אין א פלאץ, זאגט ער די ערשטע זאך, קום, גייט ער צו די אקאונטענט, גייט ער צו די בוקקיפער, ער זאגט, קום הער, לאמיר מאכן בואו ונחשב חשבונו של עולם, לאמיר זען, וואס איז הפסד מצוה כנגד שכרה, שכר עבירה כנגד הפסדה, לאמיר מאכן א חשבון צו עס לוינט זיך די גאנצע געים, צו צו צו מ'ווייסט בכלל ווי ווי וויפיל געלט גייט אריין, וויפיל געלט קומט ארויס, וואס קאסט די רענט, וואס קאסט די עמפלאיס, וואס קאסט די אלע זאכן אזוי, מ'דארף נעמען צו זעהן, מ'דארף נעמען צו וויסן, און די משל, די אנאלאג פון דעם איז אז יא א מענטש'ס לעבן, כ'מיין, ס'איז אליינס א מענטש'ס לעבן די ביזנעס, און אזוי, דו ווייסט דאך נישט, דו לערנסט, א נארמאלע מענטש האט נישט קיין חשבון הנפש, ער ווייסט נישט בכלל, מסתמא לערנט ער אביסל, ער דאווענט אביסל, ער טוט אביסל חסד, טוט גוטע זאכן, נאכדעם עסט ער און שלאפט ער, און ס'איז אזוי איין גרויסע קוגל, און דו ווילסט מאכן א חשבון, ווי מ'האלט, ווי, ווי, לאמיר אנהייבן צו טון צו די זאך, זאגט מען, קום הער, זעץ דיך אוועק.

נישט נאר א בנין, זעלבסט א מקדש. זאגט מען קום אהער, מאך א פלאן, מאך גאולס, איינע פון די גרויסע וועגן וואס הייסט היינט פראדוקטיוויטי, דארפסט מאכן גאולס, שרייב דיך אראפ אויף א צעטל פיר זאכן וואס ווילסט אויספירן, און מאך זיך טיים ליינס מיט דעדליינס ווען מען גייט עס אויספירן, וויפיל אזייגער און יעדע וואך עס טון דאס, הייב אן צו הייב אן צו לעבן מיט א חשבון, הייב נישט אן צו לעבן ביי דיפאלט. דאס איז די די נארמאלע וועג, זייער א נארמאלע וועג און זייער א ריכטיגע וועג זיכער אין אסאך קאנטעקסט צו

ס'איז דא א גרויסע פראבלעם ווען מ'הייבט אן צו מאכן נומבערס, מ'הייבט אן צו וויסן, צו מאכן די חשבון. אין אנדערע ווערטער, כמעט פונקט אזא גרויסע פראבלעם ווי ס'איז דא אין לעבן אן א חשבון, אין לעבן אזוי ווי מ'זאגט ספאנטעניעס, וואס וואס ס'ציעט מיך היינט, וואו ס'גייט מיך היינט, אז דאס איז אוודאי האט האט זיך פראבלעמען, אז אמאל א מענטש ער פירט א ביזנעס און ער ווייסט נישט אליינס אז ער פארלירט געלט, ווייל ער ווייסט נישט קיין חשבון. אבער. אז פונקט אזוי איז דא אויך א פראבלעם פון לעבן מיט א חשבון, פון מאכן חשבונות, דאס הייסט די חשבונות של עולם, די חשבון הנפש, ברענגט מיט זיך אסאך פיטפאלס, דא אין דעם מכשולות וואס מען דארף, מען דארף וויסן וואס זיי זענען און מען דארף פון דעם אויספיגערן וואס איז די מער ריכטיגע וועג צו טון דאס. די גרויסע די גרויסע פראבלעם איז אזוי ווי מען זאגט אין ביזנעס, יעדע מאל מען מאכט א מעטריק, עני מעטריק, עני זאך וואס מען גייט דעפיינען די סוקסעס ביי די נומבער, גייען מענטשן אנהייבן צו דינען די נאמבער אינסטעד פון דינען די סוקסעס וואס דאס מיינט למשל ס'דא אסאך זאכן וואס איז שווער צו קוואנטיפייען למשל איינער האט א סעילס פערסאן יעדע איינער ווייסט ווי תכלית פון א סעילס פערסאן איז תכלית פון א סעילס פערסאן איז ער זאל אריין ברענגען סעילס זאל ער ערנען געלט אבער למעשה דאס איז ווי א לאנג טערם דאס איז א גרויסע פיקטשער גאול. אבער וויאזוי ווייסט מען למשל איינער האט צען טויזענט סעילס מענטשען א ריזיגע ריזיגע ביזנעס א ריזיגע קאמפאני ער וויל דאך וויסן ווער האלט גוט ער קען נישט וויסן ער קען נישט זעהן יעדע איינער ווי ער האלט ווי דער שמועסט מיט מענטשן וואס ער טוט סא ער מאכט זיך נאמבערס יעדע איינער האט א גאול ער מוז רעדן אויפן טעלעפאן מיט הונדרעט מענטשן יעדע וואך שוין און אזוי איינער וואס רעדט מיט הונדרעט מענטשן מסתם טוט ער די זאך סאיז קוואנטיפייד ס'איז א גרויסע א גרויסע זאך אין ביזנעס היינט און אויך אין די וועלט, אויך אין די נפש געשעט עס אזוי. מען דארף עס קוואנטיפייען, לאמיר מאכן א ליסט, און יעדע איינער וואס האט הונדרעט טעלעפאן קאלס, ער איז גוט אויב איינער האט נאר ניינציג, דארף מען אים אמאל אביסל ארויסשטופן, אויב איינער האט הונדרעט און צען, באקומט מען א באונעס, ס'איז געוואלדיג. וואס געשעט איז, און מען קען עס זען ווייזן צענדליגע דוגמאות יעדע מאל ווען מענטשן טוען דאס וואס געשעט איז, אז די סעילס מענטשן כאפן גלייך אז דער באלעבאס ער רעכנט וויפיל טעלעפאן קאלס מען האט געמאכט, און ער זעט, מסתם ווייזט מען אים אפילו א דעשבארד וואס האט אזא שיינע רויטע. ליינס ס'גייט ארויף האסט געמאכט היינט זיבעציג פאון קאלס האסט נאך דרייסיג צו גיין שוין און וואס מענטשן טוען איז זיי האבן צו געימען די סיסטעם דאס הייסט די די די נאמבער די מעטריק האט געהאט א פוינט די פוינט איז אז די ביזנעס זאל פארן אז מ'זאל מאכן מער געלט און וואלט מ'קען נישט אלע קליענטס ווערט איך נישט קיין אזוי ווי זיי דזשערנאל אזוי ווי מ'זאגט אסאך מאל איידיעס זענען, איידיעס איז גארנישט מ'דארף מער נאמבערס מ'דארף וויסן וואו מ'שטייט און אבער די מענטשן וואס מע וואס זיי וואס זיי זיי פרובירט מען צו רעכענען צו זיי טוען צו די זאך, זיי כאפן גלייך און ס'איז נישט נאר די מענטשן ס'איז די טבע אמת די מענטש אליינס הייסט איך וועל רעדן וועגן דעם אין א סעקענד נישט נאר ווייל די אנדערע מענטשן זענען סטופיד אזוי איז די טבע פון די זאך ער הייבט אן צו צו דינען ער הייבט אן צו טראכטן אינסטעד פון טראכטן ווען ס'וואלט אינסטעד פון טראכטן און די טיר גייט די ביזנעס גוט, האלט איך ברענג, ברענג איך טו איך וואס איך דארף טון, הייבט אן צו טראכטן, האב איך שוין געמאכט מיר גענוג פאון קאלס, און וואס א, למשל די ווערי סימפל מכשול, די ווערי סימפל ווי זאגט מען, פלאץ וואו דאס פאלט איז, ער הייבט אן אינסטעד פון רופן מער קוואליפייד קאנטעקטס, מער מענטשן וואס גייען אים טאקע העלפן, ווייסט ער אז מען רעכנט וויפיל קאסט פאון קאלס, יעדן טאג האט ער שוין אפגערעדט פון זיינע דריי חברים, פון פארשידענע פלעצער זאלן אים קאלן יעדן טאג און ער רעכנט כאילו עס איז א סעילס קאל, און אזוי העלפט ער צו זיינע נאמבערס, ווייל למעשה און אפילו עס נישט נאר עס העלפט נישט צו פאר די אמת'דיגע גאול פארוואס מ'האט געמאכט די נאמבערס, נאר עס מאכט נאך ערגער ווייל ער פארברענגט צייט אויף מאכן פארשידענע סקעמס כאילו פאון קאלס וואס איז כדי עס זאל ארויפברענגען זיינע נאמבערס פון וויפיל פאון קאלס ער האט געמאכט. און דאס איז אבער נישט נאר. און אזוי ווי מענטשן קענען מאכן א סקעם אזוי ווי מען זאגט, כ'ווייס דאך ס'איז דא אזא וועבסייט וואס מען קען מאכן לייקס, גלייכן די מענטשן הייבן אן צו ציילן וויפיל לייקס מען האט געמאכט און אינסטעד פון די זאך וואס די לייק איז געמאכט צו מחזק זיין, דאס הייסט מען זאל זיך שמועסן מיט מענטשן אדער ברענגען זאכן של תוכן. ס'איז אפילו מער פון דעם, ס'הייסט דאס געשעט אין א מענטש, אין א מענטש'ס נפש אליינס, זאג א משל, א מענטש מאכט א חשבון הנפש און ער זאגט ווייסטו וואס, כ'לערן נישט גענוג צייט אין מיין וואך, כ'דארף צולייגן אפאר שעה פון תלמוד תורה, פון מחשבה, און נו, איך ארבעט אזויפיל שעה און איך שלאף אזויפיל שעה, בקיצור, פינף שעה יעדע וואך דארף ער צולייגן צו לערנען, און ער נעמט זיך א לוח און ער שרייבט זיך אויף גאול, פייוו אווערס א וויק לערנינג, און און וואס געשעהט איז, צוביסלעך, און דאס געשעהט זייער נעטשרעלי און זייער, מען דארף זייער אכטונג געבן, מען דארף זייער כאפן וואס געשעהט דא און וויאזוי מען קען זיך ארויסזעהן פון דעם, וואס געשעהט איז. אז ווען ער לערנט, בשעת ער לערנט, בשעת ער זיצט אויף די גמרא, אינסטעד פון זיין פאוקוס אויף די גמרא, אינסטעד פון אריינגיין אין די עולם החיים, די עולם המחשבה, די עולם החכמה, גייט ער אריין אין די עולם הנאמבערס, גייט ער אריין אין די עולם הטשעקינג טשעק באקסעס, אקעי, איך האב שוין היינט געלערנט צוויי, א, פופצן מינוט, סא כ'האלט שוין דרייסיג פראצענט ביי מיין גאול. איז א גאנצע צייט, א גאנצע צייט, ווען בתוך כדי ער לערנט, אינסטעד פון, זיין גאול, אינסטעד פון זיין חיות, אינסטעד פון זיין מטרה, אינסטעד פון זיין, די זאך וואס מאטיוועט אים, די זאך וואס ער לעבט פאר, איז די די חיים, די חכמה, די תורה, וואס פאר דעם האט ער זיך געמאכט די גאול. דערווייל, די גאול איז מחליף דאס, דאס זיין לעבן הייבט אן צו זיין א לעבן פון טשעקן טשעק באקסעס, פון אויספילן זיין עקסעל שיט פון אלע גאולס זאל זיין אלעמאל פול. אלעמאל פיל. און וואס געשעט נאכדעם? און די נעקסטע סטעפ איז, און דאס איז מיר דורכגעגאנגען טויזענטער מאל, מ'קען עס זען אזויפיל מאל ביי מיר און מענטשן, די נעקסטע סטעפ איז, מ'ווערט מיד, מ'ווערט בורנט אוט הייסט עס, פארוואס ווערט ער בורנט אוט? וואס הייסט ווערסט בורנט אוט? האסט געהאט אזא חשק, דו גייסט לערנען א נייע מסכת, עס איז געוואלדיג, וואס ביסטו געווארן בורנט אוט? איינע פון די זאכן וואס מ'ווערט בורנט אוט איז, ווייל צוביסלעך וויבאלד. א מענטש פארשטייט דאך אז ער מוז מאכן גאולס, ער מוז אנהייבן צו רעכענען, ער מוז מעסטן, ער מוז האבן א חשבון. איז אינסטעד פון פאוקוסן, אינסטעד פון זיין זיין קאנצענטרעישן, זיין מח, זיין נפש זאל זיין אין די פלאץ וואס איז טאקע די חיות, וואס איז די די געשמאק וואס ער האט זיך פון דעם אנגענומען, גייט עס אריין צוביסלעך אין די פלאץ וואס איז א לאו בעצם, נאר א וועג צו רעכענען צו מען האלט אויפן וועג. און יענע פלאץ איז מורא'דיג באורינג, יענע פלאץ איז נישט נאר, ס'האט נישט קיין שום חיות, וואס האט מען פון דעם פון אנצטשעקן יעדן טאג גאולס, פון פון.

פארלירט עס די גאנצע חיות, ווייל קיין שום מענטש האט נישט קיין מאטיוועישן, קיין שום מענטש האט נישט קיין דרייוו צו יעדן טאג אנפילן אלע טשעק באקסעס וואס ער דארף אנפילן, עס איז א גוטע קבלת עול, איך ווייס נישט וואס עס איז, עס איז נישט קיין וועג פון לעבן. און יעצט וואס געשעט איז, מען ווערט טאקע בורנט אוט, נאכדעם זאגט ער, דאס איז די די יצר הרע זאגט אזוי, אונז מיינען אז ס'איז יצר טוב, אבער די יצר הרע זאגט אזוי, אה, דו ביסט נישט גענוג ערנסט, דו ביסט נישט קיין, דו לעבסט נישט לפי חשבון, דו ביסט נישט פון די חושבי חשבונו של עולם, דו ביסט נישט פון די שולטים ביצרם, דו דארפסט, דו ביסט פויל, דו האסט נישט גענוג קאמיטמענט, דו האסט נישט גענוג.

רוב צייט פון די גמרא און רוב דרייוו רוב פון די זאכן וואס דו לערנסט יא און דו לערנסט נישט דאס אלעס האב איך היינט אויסגעפילט מיין גאול מיין חוב פון לערנען יעדן טאג א בלאט גמרא דאס איז נישט קיין וועג פון לעבן דאס קאן האט נישט דאס איז פארקערט דאס טאר מען נישט דאס דאס איז נישט קיין וועג פון לעבן דאס דאס דער אויב מ'וועט מאכן א ריכטיגע חשבון הנפש מיט רעכענען וואס מיט טראכטן וואס טוט זיך דא דעטס די קרעזיעסט וועי אוו ליווינג, א לעבן אויף אויספילן טשעק באקסעס אין עפעס א שיט וועם וואס הו קעירס האב איך נישט אויסגעפילט קיין שום טשעק באקסעס וואס גייט מיך אן. און מענטשן ווערן בורנט אוט פשוט וועגן דעם, פשוט ווייל אינסטעד פון לעבן א לעבן פון אהבה פון חיים, און ווייל ער האט טאקע געזען און געמאכט די מיסטעיק, ווייל ער האט טאקע פארשטאנען אז דאס איז די וויכטיגסטע זאך האט ער זיך געמאכט די גאולס און געמאכט די זייער שטארקע ליסט מיט דיסציפלין, נאכדעם זאגט ער איך האב נישט קיין דיסציפלין, דו האסט זייער אסאך דיסציפלין,

די נפש איז מורא'דיג פויל, מען דארף מען דארף דאס זאגן אן ערך אזוי. עס איז נישט אמת'דיג די וועג וואס א מענטש זאל לעבן מיט חיים, חיים וואס, איך רעד פון חיים וואס זענען לעבעדיג, צו לעבן מיט מיט עקסטערנעל מאטיוועישן, עקסטערנעל מאטיוועישן מיט זאכן וואס. ער דארף אויסחשבונען, און אפילו יעדעס, אפילו עס האט זיך אנגעהויבן פון א אינטערנעל מאטיוועישן ס'איז געווארן עקסטערנעל, די רגע וואס ס'איז געווארן עקסטערנעל דינט ער שוין נישט די אייבערשטער, דינט ער שוין נישט די, דאס די, די חיות, די געטליכקייט וואס איז דא אין דעם, ער דינט די נאמבער וואס איז דא אין דעם. און די נפש, מען קען עס, מען קען עס אנקוקן אז די נשמה איז מורא'דיג פויל, די נשמה טוט נישט קיין שום זאך וואס זי האט נישט ליב, דאס איז די, ס'איז א מורא'דיגע זאך צו כאפן וועגן דעם, ס'הייסט, אז מ'מאכט אויף די פרשה די חומש די וואך. אז מ'גייט בויען א משכן, מ'גייט בויען מקדש וואס איז די מקדש ושכנתי בתוכם? און וויאזוי בויט מען א מקדש? וואלסטו געגאנגען צו א מוסר, צו א מוסר דרשה, צו א יראת שמים מענטש, וואלט ער געזאגט קודם כל די ערשטע זאך די אייבערשטער האט געהייסן מ'דארף זיך נעמען, דו האסט געלט זוך דיך אויף געלט, טו עפעס, טו עפעס, האסט נישט גענוג געלט, האלטס נישט דערביי, מוטשע זיך, זיי זיך מתגבר, מאך אתכפיא. נעמען זיך צו דעם. און דער פסוק האט נישט דאס געזאגט, דער פסוק האט גלייך אנגעהויבן. עס נעמען ויקחו לי תרומה פון וועמען? נישט. נישט מאכן א שיט מיט א ליסט וויפיל מענטשן ווי וויפיל יעדער איז שולדיג, לויט וויפיל יעדער איינער פארדינט, איך ווייס נישט וואס, מאכן א טעקס. נישט אפילו, מען זאגט א מוסר דרשה, רבותי, מען גייט דא בויען א מקדש, יעדער איינער זאל זיך, זאל זיך מצמצם זיין, יעדער איינער זאל זיך איבערשטרענגען וויפיל ער קען, ווייל מאכן אתכפיא, יא איך ווייס דו האסט ליב דיין געלט, אבער די אייבערשטענס מקדש איז חשוב'ער. מען האט נישט אזוי געזאגט, מען האט גלייך געזאגט, מען גייט נעמען געלט פון יעדער איינער וואס זיין הארץ, אשר ידבנו לבו. מ'דארף זייער שטארק הערן ווען מ'ליינט א פסוק די ווערטער עקזעקטלי וואס ער זאגט, אשר ידבנו לבו נישט א משל, ס'איז נישט עס מיינט צו זאגן ווער ס'וועט האבן חשק אשר ידבנו לבו ווער ס'וועט האבן חשק ידבנו לבו איז טייטש כפשוטו ממש ווער יעדע איינער וואס זיין הארץ גייט אים מנדב זיין זיין הארץ גייט אים שטופן זיין הארץ גייט אים מעורר זיין ווער איז די הארץ וואס איז די הארץ די הארץ מיינט זיין נשמה אדער זיין אינערליכע געפיל, דאס איז די שורש, דאס הייסט נישט יעדער איינער וואס גייט מחליט זיין נישט מאיז כל איש אשר ישתלט על יצרו און ער וועט זיך כופה זיין זיין רצון צו נעמען די געלט פאר זיך און עס געבן פאר בית המקדש, ווייל אויב מ'וועט טוהן אזוי גייט גייט מען עס גייט נישט אנקומען, עס גייט מען גייט ווערן בורנט אוט, מען גייט מען גייט אריין צו דינען די די נומבערס, דאס איז דאך פארקערט פון די גאנצע זאך. נאר די וועג די אמת דאס הייסט אנדערע ווערטער די גרעסטע קדושה די גרעסטע חיים וואס איז דא איז דאס וואס איז געבוירן די מאטיוועישן די סיבה פון דעם איז נישט ווייל די מענטש האט זיך געזעצט און אויסגעפינען אז זיין צען יאר גאול איז טון אזוי עס איז ווייל ידבנו לבו זיין הארץ האט אים האט אים אזוי אזוי געהייסן האט אים אזוי געבעטן טון און אמאל אמאל זעט אויס אז דאס איז דאס איז עצלות, דאס איז אזוי ווי אונזערע פיקטשער פון דעם אסאך מאל איז, דאס איז א וועג פון מענטש וואס האלט נישט ביי גארנישט, מענטש וואס ער איז נאר, ער זוכט א גאנצע צייט חיות, ער זוכט די גאנצע צייט עקסייטמענט, ער לעבט נאר פון זיין עקסייטמענט, ס'איז נישט אמת. די די די מענטשן וואס זיי טוהן אויף אמת'דיגע זאכן וואס זיי טוט אמת'דיג קריעטיוו זאכן וואס זיי טוט זאכן וואס מען קען מיט דעם מאכן א מקדש ושכנתי בתוכם, ס'איז נאר די מענטשן וואס זיין ער טוט אסאך מער עס הייסט נישט פשט ער טוט גארנישט ווען מען רעדט וועגן דעם למשל לגבי שבת לגבי בכלל מנוחה דאס הייסט מען דארף דאס זיין זייער קלאר ס'דא אזא זאך וואס הייסט שבת וינופש און היינט איז ערב שבת און מען רעדט וועגן שבת און מנוחה איז טייטש צוריקקומען צו די נפש, וינפש, און זאגן אז דא א נפש, דא א נפש מיינט די סעלף, די מענטש, די, מ'קען רופן די נשמה, די סאול, אבער די סעלף, און ווען מען רוהט זיך אפ הייסט עס שבת וינפש, הייסט א גאנצע וואך ביסטו געווען אין דיין גוף, ביסטו געווען אין דיין, נישט וויי, נישט נפש, געווען וויי, געמאכט און געטוהן, ויאמר אלהים, געטוהן, געזאגט, געמאכט, און ס'קומט שבת, בא שבת בא מנוחה, די נפש, וינפש, איז צוריקגעקומען צו זיין נפש. און דאס דארף מען, דארף מען זיך הערן, דאס הייסט, אין אנדערע ווערטער, די נשמה, שבת איז דער טאג פון די נשמה, עס איז דער טאג פון רעסט, און אסאך מענטשן קוקן עס אן פאר א מורא'דיגע ירידה, א נשמה, עס הייסט דער תכלית, דער חשבונו של עולם, דאס איז דאס צו עסן טשולענט, זיך צו רעסטן, צו ליגן, צו זיצן אזוי צו רעסטן, דעטס נאט. דעטס נאט די נשמה, דעטס דעטס, אונז מיינען דאס איז עצלות, דאס איז די עצבות, דאס איז די גוף וואס האט ליב צו שלאפן. אבער ס'איז נישט סתם אזוי, ס'הייסט די די נפש טוט נאר זאך איז איז אין א מורא'דיגע מנוחה, די מטרה פון די נפש, די וועג ווי אזוי מ'קען עס זאגן, די נפש איז צו זאגן אז ער איז ער איז אלעמאל במנוחה. מ'וועט קוקן, איך האב, איך קען אזעלכע מענטשן, מענטשן וואס זענען מורא'דיגע אה, צדיקים, כ'קען, כ'האב נישט קיין בעסערע ווארט, עכט. מענטשן וואס זיי טוען, זיי טוען כסדר אסאך זאכן, א יעדן טאג טוט ער צוואַנציק גרויסע זאכן, ער שרייבט ספרים, ער מאכט זאכן. און דער מענטש איז אלעמאל מורא'דיג רואיג, ער איז מורא'דיג במנוחה, ער זעט אויס אלעמאל, איינער האט מיך אמאל געזאגט אויף איינער פון א רבי וואס כ'האב געהאט, ער זעט אויס אלעמאל ווי ער איז יעצט אויפגעשטאנען פון שלאפן. קען זיין טאקע ווייל ער שלאפט גענוג, אבער ס'איז דא א געוויסע טבע, ס'הייסט א מענטש וואס לעבט מיט זיין נשמה,

אסאך, צום סוף טוט ער כמעט גארנישט אמת'דיג, ער טוט נישט קיין שום חידושים, ער האט נישט געמאכט קיין שום קריעטיוועטי אין זיין לעבן, און מען קען זען, אסאך מאל טראכט איך אז די סיבה פארוואס קריעטיוו מענטשן, מענטשן וואס זיי טוען עפעס, די סיבה פארוואס, אין אנדערע ווערטער, די סיבה פארוואס מען איז נכשל אין זאכן, מען דארף דאך וויסן אזוי, מען דארף דאך, לאמיר זיין זייער זייער פשוט, לאמיר זאגן זייער פשוט און זייער גראב, שטעל דיך פאר ווען אונז וואלטן געווען מענטשן, ווען איך וואלט געווען א מענטש, וואס יעדע זאך וואס איך נעם זיך, איך מאך א גאול, איך טו עס. גלייך טו איך די גאל. ווייסטו וואס וואלט געשען? כ'וואלט געבליבן אין ישיבה קטנה א גאנץ לעבן. אין ישיבה קטנה וואלט איך געהאט א גאל, איך גיי ענדיגן שס, איך גיי לערנען דאס, איך גיי טון יענץ. אבער יענע ענדיגן שס, יענע וואסערע השגה כ'האב געהאט דעמאלטס, ס'געווען קינדעריש, יא, כ'בין געווען א ישיבה קטנה בחור, כ'בין געווען פֿערצן יאר אלט. און וואס איז געשען? די אייבערשטער האט געהאלפן, נאך א יאר צוויי האב איך געהאט א משבר, מ'זאגט אין ישיבה, איי גאט בורנט אוט. פארוואס? און ס'איז מיר נישט געגאנגען יענע גאל. האב איך געזוכט אנדערע גאלס, אנגעהויבן צו טון אנדערע זאכן, קום איך שפעטער, קומט קומט איינער, זאגט, אה, יצחק, ביסט דאך טאקע טאקע, ביסט א פוילער שטריק, דו טוסט, דו טוסט, האסט זיך אנגענומען אנגעהויבן אזויפיל זאכן, קוק אין דיין, אין דיין, אין דיין דייערי האסט צען, צען, טויזנט, צוויי הונדערט פראדזשעקטס האסט אנגעהויבן, קיין איינס האסטו נישט געענדיגט, וואס פאר א מין מענטש ביסטו, דו ביסט נישט קיין ערנסטער מענטש. און איך זאג, רבונו של עולם, איך דאנק דיר אז האסט מיך. צובראכן פון די אלע זאכן וואס איך האב אנגעהויבן, ווייל שטעל דיך פאר איך וואלט געבליבן יענץ וואלט איך א גאנצע לעבן, א גאנצע צייט ממשיך געווען, שטעל דיך דאך א ערנסטע מענטש, איך פיר אויס וואס איך האב אנגעהויבן, יא? און א גאנצע לעבן בין איך ממשיך צו אויספירן די נארישע השגות וואס איך האב געהאט אין כיתה ג' און ישיבה קטנה. עס איז דא מענטשן, איך מיין, וואס לעבן אזוי, און מען קען זען, ער האט קיינמאל נישט געטון קיין זאך, דאס הייסט דאס וואס א מענטש פארלירט חשק ווען ווען ער האט נישט קיין חשק, דאס איז א סימן, ס'איז ווי א סימן, איך מיין ס'איז א גיפט, ווייל ווייל דיין נשמה זאגט, דאך טו זאכן ס'הייסט אנדערע ווערטער, מען קען עס זאגן, קען עס זאגן אפילו מוכיח זיין, ס'איז עפעס נישט מעגליך אז דאס, ס'קען נישט זיין אז די תכלית פון א מענטש איז צו טון אלעס, יעדן טאג א א מענטש וועט וואלט געטראכט יעדן טאג ער קען אויפשטיין אינדערפרי מיט א נייע פראדזשעקט, א נייע א נייע לייף פראדזשעקט, א נייע איידיע, א נייע זאך וואס ער גייט טון. און שטעל זיך פאר אז ער וואלט אויסגעפירט אלעס, ס'איז נישט מעגליך, ס'איז נישטא קיין צייט אין טאג צו אויספירן אלע. סאו ס'קען נישט זיין אז די אז די ריכטיגע מענטש אז די ריכטיגע של תפיסה איז איינער וואס ער פירט אויס אלע זיינע פלענער אלע זיינע גוטע איידיעס כ'רעד נישט פון שלעכטע איידיעס נאר אלע זיינע גוטע איידיעס פירט ער אויס ס'קען דאך נישט זיין ס'מוז דאך זיין עפעס א א סעלעקשאן פראסעס ס'מוז דאך זיין עפעס א ברירה וואס ער זאגט דאס טוט מען יא און דאס טוט מען נישט ווייל לפי ערך דאס איז מער וויכטיג פאר דיך צו טון די אנדערע זאכן מ'לאזט פאר א צווייטן צו וואטעווער ס' קען דאך נישט זיין אז אלע מיינע גוטע איידיעס זאל איך דארפן אויספירן, מילא קען נישט זיין אז די תביעה, אז די זאך פון זיין חשבונו של עולם פון טוהן עפעס אז די זאך איז הייב אן צו ווערן א מער פולע מענטש, זאג איך מיין אז אסאך פאר אסאך מענטשן די אמת'דיגע תביעה איז הייב אן צו זיין הייב אן צו זיין אביסל מער פויל, פארוואס טוסטו אזויפיל זאכן וואס טוט דיך גארנישט, נישט בעולם הזה נישט בעולם הבא, נאר ווייל דו ווילסט אז דיין עקסעל שיט זאל זיין פול, אז דיינע דיין טו דו ליסט זאל זיין פול. נישט אז דאס איז דאס איז מ'קען קיינמאל נישט מאכן די משכן ס'איז אלעמאל זיין א משל איינער זאגט איך מיין דזשאב מיין מטרה אין לעבן איך שטים מיט דעם ס'איז דא מענטשן וואס זייער זייער תכלית אין לעבן איז אז די באנק זאל קיינמאל נישט זיין אלעמאל זיין בעלענסד האבן א בעלענסד באדזשעט ווי מ'זאגט אלעמאל גייט ער דאס איז א גאנצע טאג תכלית פערציג שעה א וואך אדער הונדרעט שעה א וואך טוט ער? וואס איז די פוינט? פארוואס ארבעטסטו? פארוואס לעבסטו? פארוואס שטייסטו אויף אינדערפרי? כדי אז אין די ענד זאל דיין בודזשעט זיין באלענסד, ס'זאל נישט זיין מער הוצאות, ווי הכנסות וואס אף קורס איז ווערי אימפארטענט, קיינער וויל נישט בארגן וויפיל מ'האט מען האט נישט און נישט לעבן מער וואס מען האט, אבער אבער דאס איז נישט קיין סיבה צו לעבן, דאס איז א היכי תמצא וואס מען קען לעבן, און אויב מען אויב א מענטש וואלט געווען בתכלית השלימות אמאל איז א מענטש אפשר זיין יעצט מוז ער ער קען נישט אפילו אין אפילו אין ביזנעס איז דאך אזוי אפילו אין די וועלט איז אזוי, ס'קען נישט מען קען נישט אלעמאל לעבן אן קיין שום ריסק אלעמאל. מאכן אלע טשעק באקסעס מען קען נישט מאכן קיין שום חידושים, ווען איינער מאכט א חידוש זאגט ער אקעי יא איך גיי בארגן צען ביליאן דאלער מען גייט מאכן אינוועסטארס מען גייט דא צוזאגן זאכן ווייל איך קען נישט איך קען נישט זיין יעצט מיט א בעלענס בודזשעט יעצט מוז איך בארגן יעצט מוז איך און שפעטער דורך דעם וועט מען צוריק קומען אסאך מער און די זעלבע זאך איז בנפש א מענטש לעבט אין זיין נפש מיט א בעלענס בודזשעט א גאנצע צייט ער האט געטון גענוג מצוות און נישט נישט צופיל עבירות. האט דען אויסגעפירט זיין פראדזשעקט, ער גייט לערנען דף יומי יעדן טאג און אלעס, ס'קען זיין אז דאס גייט אים מונע זיין פון פון פון לערנען די זאך וואס ער דארף אמת'דיג לערנען, יא, עס איז גוט צו לערנען דף יומי, אבער עס איז דא מיליאנען אידן וואס האבן געלערנט דף יומי, עס איז דא גענוג גענוג זאכן, דו האסט עפעס א ספעציעלע זאך, דו דארפסט מאכן עפעס א נייע זאך וואס איז נאכנישט געווען, דו האסט אבער אויסגעפילט די גאנצע צייט מיט די דף יומי טשעק באקס, יעצט האסטו נישט קיין צייט, און ברוך השם אונז האבן אזא זאך וואס הייסט עצבות, ברוך השם אונז האבן אזא זאך וואס הייסט בורנאוט, און בורנאוט איז טייטש, אז א נשמה האט א לימיט וויפיל זאכן ער קען טון אן חשק, וויפיל זאכן ער קען טון וואס זענען נישט די תכלית, וויפיל זאכן ער קען טון וואס זענען נישט וואס זענען נישט די ריזן פארוואס ער איז געבוירן געווארן, און מער סענסיטיוו מענטשן ענדיגט זיך עס שנעלער, דאס איז די גאנצע זאך פון צדיקים די מענטשן ווערן בורנט אוט מורא'דיג שנעל, ער האט אנגעהויבן צו ארבעטן ער האט געמיינט ער גייט אויס, נאך צוויי טעג האט ער געקוויט זיין דזשאב ווייל ער קען נישט ער מוז ער מוז דאווענען מער, שוין דאס איז דאס איז די זאך, און וויפיל מאל ער ווערט בורנט אוט. איז ווייסט ער אז דאס איז נישט געווען, דאס איז די סעלעקשאן פראסעס, און אמאל הייבט מען, און שפעטער הייבט ער אן צו כאפן, ער טראכט שוין פאר דעם, פאר ער הייבט אן צו מאכן, צו ספענדן צוויי וואכן אויף די פראדזשעקט ווייסט ער, דאס איז די סארט פראדזשעקט וואס איך גיי נישט קענען אויספירן פאר מער ווי צוויי וואכן, ממילא הייב איך עס נישט אן. און וואס גיי איך טון? איך דארף פרייאריטייזן מיין צייט, איך פרייאריטייז מיין צייט אויף די זאכן וואס זענען נישט בורנט אוט. און יעצט די די מאטיוועישן, די זאך וואס שטופט די מענטש, די זאך וואס א מענטש לעבט איז, אוודאי האט ער א סדר, און אוודאי די מענטש וואס ער לעבט און און וואס ער האט חשק, ער טוט אסאך מער זאכן, נישט ביי פארס טוט ער אסאך מער זאכן, סאיז אזוי דרך הטבע, ווען א מענטש איז לעבט בחיות ווען ער האט א געשמאק אין וואס ער טוט, טוט ער צען מאל וואס וואס איינער וואס האט נישט קיין חיות אין וואס ער טוט, סאיז פשוט א פאקט. און נאר פארוואס? ווייל אסאך מאל א מענטש איז אזוי באזארגט וועגן די חשבונו של עולם, אזוי באזארגט וועגן די בעלענס שיט, אז ער ערלויבט זיך נישט קיינמאל, צו טרייען צו נעמען א ריסק אויף צו טון א זאך וואס וואס ער גייט אים מאכן צען מאל מער, ער טוט א גאנצע צייט די זאך וואס איז בערך איין מאל א צענטל פון וואס ער וואלט געקענט. און משה רבינו זאגט, קום עס איז דא אסאך זאכן וואס מען דארף טון, עס איז דא אסאך דזשאבס, ס'איז דא זהב וכסף ונחושת, תכלת וארגמן, מען דארף מאכן א משכן מיט א ארון מיט די אלע זאכן, אבער פארגעסן אלע דיינע צרכים, פארגעסן אלע דיינע חשבונות, פארגעסן אלע זאכן וואס מען דארף טון, דו פאוקעס נאר אויף איין זאך, אשר ידבנו לבו, נעם די נדיבות הלב און גיי מיט דעם, און עס פאוקעס הייסט אין אנדערע ווערטער מען דארף האבן. ס'איז דא א, מען דארף האבן קאמיטמענט, אבער וואס מיינט קאמיטמענט? קאמיטמענט מיינט נישט איך בין קאמיטעד צו אויספירן מיין גאול, קאמיטמענט מיינט נישט אז איך גיי א יעדן טאג קוקן אויף מיין טו דו ליסט, איך זאג נישט אז איך בין נישט קעגן די טו דו ליסט, איך זאג נאר ווי די תפיסה דארף זיין, ס'מיינט נישט דאס, וואס קאמיטמענט מיינט איז, איך שווער אז איך גיי קיינמאל נישט אפלאזן אשר ידבנו לבו, איך גיי טשעקן יעדן טאג מיט וואס די ידבנו לבו איז און איך גיי עס טון. און איך גיי דאך נישט נתפעל ווערן פון די יצר הרע וואס זאגט אז דו ביסט פויל און מען דארף טון אנדערע זאכן, דו דארפסט רעכט בעלענסן דיין טשעק בוק און דו דארפסט די אלע זאכן. און ווען איינער איז מורא'דיג נאמן און איז מורא'דיג געטריי צו די ידבנו לבו, דאס איז, און ער גייט, קען גיין מיט דעם פון אנהייב ביזן סוף, גייט ער טון אסאך מער זאכן, אויב אונז ווילן מאכן, זיין מער קאמיטעד, אויב אונז ווילן זיין מער,

אמאל נאך צוויי וואכן איז ער האט ער אויפגעהערט זיין רעזעלושען ווייל ס'איז טאקע נישט געווען קיין גוטע איידיע. ער האט געטרייט, ער האט געזען, און ער האט געזען אז ס'נישט קיין גוטע איידיע. און ידבנו ליבו זאגט, נעם דיך, נעם דיך פאר א רבי, נעם דיך פאר א התחייבות די זאך, דו גייסט זוכן וואס איז די גוטע איידיע, וואס איז די זאך וואס ס'איז אמת'דיג ידבנו ליבו, און דאס גייסטו טון, און דו גייסט נישט ווערן נתפעל פון די אלע טענות, און דו גייסט נישט אראפּטאנצן פון דעם, דו גייסט טשעקן כסדר, און נאכדעם.

און ער קריעיט אסאך מער. איך דענק איך האב אמאל געפרעגט איינער פון א גרויסע רבי, א רבי מיינע, וויאזוי וויאזוי דיסייד ער וועלכע ספר, ער האט געשריבן אסאך ספרים, וויאזוי דיסייד ער וועלכע ספר צו שרייבן, וואס ער דארף שרייבן אויף די נושא, אויף יענע נושא, ער קען דאך שרייבן אסאך, וויאזוי וועלכע ספרים, נאר אסאך מאל האט ער אנגעהויבן פראדזשעקטס, ער האט נישט געענדיגט, סאו וויאזוי וויאזוי דיסייד ער וועלכע ס'זאל געשען, ער זאגט ער ווייסט נישט. ווען ס'קומט עפעס א רוח, עפעס א התעוררות, די רוח פירט אים און ס'מאכט און ס'קומט ארויס אזוי פון דעם, און דאס איז אויך, כ'וועל ענדיגן מיט דעם, דאס איז א זאך וואס איז אמת'דיג ענוה, דאס איז אמת'דיג ביטול היש. די זאך פון שטיין אזוי ווי אין בינה, שטיין און מאכן א חשבון, דאס איז א מורא'דיגע ישות, א מורא'דיגע, א מענטש פילט איך גיי עס טון, און די מענטש זאגט די חילוק פון א עובד השם אשר לא עבדו איז דער וואס איז א חשבון, דער וואס איז א גרעסערע עגאיסט, ער שטייט, אויף ענגליש הייסט עס עקזעקוטיוו פאנקשען, ער האט א שטארקע עקזעקוטיוו פאנקשען אויף זיין מח.

ווען א מענטש טרעפט די זאך וואס ידבנו ליבו איז ער מורא'דיג קאנסיסטענט מורא'דיג קאמיטעד און אמאל דא א מענטש מען קען זעהן ער האט צו דרייסיג יאר האט אנגעהויבן צען טויזענט זאכן קיין איינס פון זיי האט נישט געלונגען פארוואס ווייל ס'נישט געווען יענע זאך נאכדעם הייבט ער אן מענטשן זאגן דו האסט נישט קיין קאמיטמענט דיין פראבלעם איז דו ביסט פויל נאכדעם זעהט מען יענע זעלבע מענטש און נאך דרייסיג יאר פונקט האט ער געטראפן עפעס א זאך וואס דאס